רבותי, די טרערן וואס אידן פארגיסן, זאל מען וויסן איין זאך, דאס מיינט אסאך, און איך בין מסיים מיט א מעשה, וואס די מעשה פארצייל איך גאנץ ווייניג, איך פארצייל עס גאנץ ווייניג רבותי, פארוואס פארצייל איך עס ווייניג? ווייל ס'איז א מעשה וואס איז זייער זייער א פערזענליכע מעשה, פערזענליך מיין איך עפעס וואס איז געשען ביי מיר אין מיין אייגענע הויז פאר איך בין געבוירן געווארן. איך בין געבוירן געווארן צו א חשוב'ע טאטע, און יבדל לחיים, מיין מאמע זאל זיין געזונט, איך האב ביז צען יאר נישט געוויסט, ביז צען יאר אלט האב איך נישט געוויסט אז אלע מיינע ברידערס וואס זענען מיט מיר צוזאמען זענען יתומים, איך האב עס נישט געוויסט. ס'איז געווען א פריערדיגע מאמע ביי מיר אינדערהיים וואס איך האב נישט געוויסט וואו זי איז אוועק. און צען יאר אלט ערגעץ האב איך איינמאל געעפנט א גמרא, איינער פון מיין טאטע'ס גמרא, איך האב געזען עפעס א ניחום אבלים צעטל, א מכתב תנחומים פון איינער פון די צדיקים, וואס האט געשריבן צו מיין טאטן, עפעס האט נישט געשטימט, קיצור איך האב עס אויסגעפונען. און פון ווען איך האב עס אויסגעפונען האב איך שוין אנגעהויבן הערן מער און מער מעשות וואס איז אלץ פארגעקומען אין דעם שטוב פאר איך בין אראפגעקומען צו די וועלט. סך הכל פינף אדער זעקס יאר צוריק, אפשר אביסל מער, האב איך אויסגעפונען א מעשה, איך שעם מיך אז איך האב אזויפיל יאר נישט געוואוסט א א א יסודות'דיגע מעשה וואס איז געשען ביי מיר אינדערהיים ווי איך בין אויפגעוואקסן. ס'איז געווען ט ז מנחם אב, אדער אפשר ט ו, איך האב מיך צומישט מיט דעם דעיט, תש ל, ס'גייט צוריק א שיינע פאר יאר, מיינע ברידער'ס, מיין געשוויסטער'ס מאמע איז אוועק פון די וועלט, איבערגעלאזט א משפחה פון זיבן יתומים, וואס די עלטסטע איז דרייצן יאר אלט, די יונגסטע איז א קליין קינד נאך נישט קיין יאר, מ'רעדט תש ל איז נאך נישט געווען כמעט קיין שום ארגענעזעישן צו העלפן, ס'איז געווען סאטמאר חשובע רעבעצן עליה השלום וואס האט געהאלפן פערזענליך, נאך מיין טאטנס פרוי ווען זי האט נאך געלעבט, חוץ פון דעם איז קיין שבת און זיידעס און גארנישט, סטאק אליינס. מיין טאטע קומט אהיים נאך די לוויה מיט די קינדער, און איך האב א ברודער מוישי, ער איז געווען דער קליינטשיגע איין יעריגע, נישט יאנג, איים סארי, נישט איך רעד וועגן, איך רעד וועגן ישראל יעקב, איינס העכער, ער איז געווען דעמאלטס, פיר פינעף יאר אלט האט מען אים נישט מסביר געווען וואס איז געווען די לוויה ס'איז נישט פאר אים וואס איז יא ער איז שוין געווען צוגעוואוינט אין די לעצטע יאר צוויי ווען די מאמע נעבעך געווען מיטן ביטערן פעקל אז יעדע שטיק צייט נעמט מען אים צו א צווייטן מומע צו וואוינען צו א צווייטן טאנטע ווייל זי גייט אריין אין שפיטאל פאר אפאר וואכן ס'איז יענע טאג מ'קומט צוריק פון די לוויה ס'זעט נעבעך אויס ווי ס'זעט אויס מען גייט זיך זעצן שבעה און און מען זאגט אים אקעי יאנקעלע מען גייט דיך נעמען צו פעטער דעם און דעם און פלוצלינג דא הייבט ער זיך אן אקשענען אקעי איך גיי נאר ווען מאמי וועט מיר זאגן א גוטע נאכט ווען מאמי זאגט מיר א גוטע נאכט וועל איך צוגיין בקיצור די שוועסטער זאגן אים יא מאמי וועט באלד קומען, באלד. און ניין, ווילאנג מאמי זאגט מיר נישט א גוטע נאכט גיי איך נישט אין ערגעץ. אקעי, ישראל יאנקל, מ'גייט באלד מאכן א פאון קאל, מ'וועט רעדן מיט מאמי. נישט מער נישט ווייניגער וואס ישראל יאנקל האט אנגעהויבן טון, ער האט אנגעהויבן זוכן אונטער די בעטן, ווי באהאלט זיך מאמי פון מיך? פארוואס וויל זי מיר נישט זאגן היינט א גוטע נאכט? און נישט מער נישט ווייניגער, ער הייבט אן איבערדרייען די בעטן. מיין שוועסטער וואס האט מיר פארציילט די מעשה זאגט אונז זענען אלע אריינגעלאפן אין צימער אונז האבן דאס נישט געקענט צוקוקן, אונז האבן דאס נישט געקענט אויסהאלטן. ער האט געענדיגט אדורכנישטערן די גאנצע הויז און ער מאכט זיכער אז די מאמע איז נישט דא, האט ער זיך גענומען מאכן קולות, א קינד וואס איז קוים פינף דארטן,

איך בין געצווינגען מיט די שאלה פון א מיידל פון עלף יאר. מיין טאטע, איך גיי יעצט נישט רעדן וועגן מיין טאטן אסאך, די צייט איז שפעט. דאס איז א איד וואס האט געלעבט כל כולו חובות הלבבות, איז געווען ביי אים שגור על לשונו. א איד וואס פאר ער איז אוועק פון די וועלט איז ער געלעגן אין שפיטאל מיט א רעספירעיטאר און גע'חזר'ט שטיקער חובות הלבבות בעל פה. און א געוואלדיגער תלמיד.

געהערט, פרובירט זיך מחזק צו זיין אביסל און געגאנגען ווייטער. ס'גייט אריבער יארן פון די מעשה. מיין ברודער ישראל יאנקל איז געווען א שטיקל אלטער בחור, ס'איז נישט געגאנגען גרינג מיט שידוכים, איך בין שוין אריינגעקומען אין בילד, איך בין שוין ערגעץ אינמיטן געבוירן געווארן, און די צייט גייט ווייטער, ער זיצט אין ישיבה אין ירושלים, עס גייט עפעס נישט קיין שדוכים, הין און הער, די תקופה געדענק איך נאך, מ'האט שוין מוזן זוכן, שוואך שבשוואך, דער עיקר עפעס זאל שוין זיין, און אט קומט דער טאג, ער ווערט א חתן, מיט א. חשובע משפחה, חשובע משפחה, די מחותן איז א איד וואס איז מחבר ספרים, ס'איז דא א באקאנטע שב שמעתתא עם פירוש שמעתתא המבוארת, דאס איז דער איד, דער איד איז תורה וגדולה במקום אחד, האט א מיידל פון אכצן יאר, גערוקט א שיינע פאר יאר פון דעם בחור. נסתרים דרכי השם, דער שידוך איז געווארן. דער שידוך ווערט, און די חתונה איז געווען י"ט סיוון תשמ"ט. ס'גייט אריבער א חודש צוויי פון די חתונה. ס'איז ט"ז מנחם אב. דער אינגערמאן וואוינט אין ירושלים. ער זאגט פאר זיין רעבעצן, פאר זיין פרישע רעבעצן, היינט נאכט וועל איך נישט עסן קיין נאכטמאל אינדערהיים, ווייל היינט נאכט האבן אונז א יארצייט סעודה, די ברידערס צוזאמען עסן א יארצייט סעודה ביי אים אינדערהיים, און מארגן גייט מען אויפן פעלד, און א גאנצע זאך. זי זאגט אים, אה, אוי, אז היינט נאכט ביסטו נישט אינדערהיים, אקעי, נו, שוין, נישט איז נישט. ער זעט, עפעס האט איר אויפגערעגט מיט דעם? זאגט ער, וואס איז ראנג, וואס איז שלעכט? יא, ווייסט, היינט נאכט איז מיין געבורטסטאג, איך וואלט הנאה געהאט ווען מען מאכט עפעס אזא, עפעס אינדערהיים, א שענערע זאך. וואו אינטערסאנט! האבעך צו צו דיין געבורטסטאג איז די טאג פון מיין מאמע'ס יארצייט. יא יא אזוי קומט אויס. אינטערסאנט. ער רופט מיין שוועסטער פון אמעריקע זאגן די אינטערסאנטע זאך וואס איז געשען. ער האט געהאט אויסגעפונען אזא אינטערסאנטע מן השמים אזא שיינע זאך. אז זיין כלה'ס געבורטסטאג זאל זיין פונקט די יארצייט פון די מאמע עליה השלום. מיין שוועסטער הערט דאס, כ'ווייס נישט וואס איז איר איינגעפאלן צו פרעגן דאס? זאג נאר, זי האט איר בירט סערטיפיקעט? זי יא. זאג נאר, ווען איז זי געבוירן געווארן פונקטליך? וויפיל אזייגער איז עס געווען? פונקט דעמאלטס און דעמאלטס. מאך די חשבון מיט די שעות. רבותי, אין די צייט וואס די קינד האט געוויינט, האט געשריגן מאמע, איז זיין כלה געבוירן געווארן, געוואנדענע ליפן. עס איז אויך פון די מעשה וואס איך קען זאגן, ווען איך בין נישט א חלק פון די מעשה בין איך די ערשטע עס נישט צו גלייבן. ווי האט מיין טאטע געזאגט דעמאלטס, דו מיינסט ער וויינט פאר גארנישט? דו ווייסט וואס טרערן מיינט בכלל, דו ווייסט בכלל וואס טרערן ברענגט פאר א מענטש, איך האב דעמאלס דערהערט, איך האב געהערט די מעשה, האב איך דערהערט וואס מיינט בתשעה באב נולד משיח, משיח צדקנו האט נישט געטראפן קיין בעסערע דאטום געבוירן צו ווערן נאר תשעה באב.

דער רבונו של עולם האט מיר געשטעלט אין א דור, דער דור וואס גייט שוין גיין אקעגן משיח צדקנו, ס'איז ממש ממש צום סוף, די אלע זאכן וואס אונז מאכט מען מיט, די אלע זאכן פעקלעך וואס אידן מאכן מיט אין די גאנצע וועלט, זה בכה וזה בכה וזה בכה דאס איז חבלי לידה, אונז ווייס מיר אלע, ווען א פרוי איז אין שפיטאל, די קולות זענען געפערליך, ווייסט מען די קולות ברענגט ארויס אז באלד קומט א מזל טוב, רבותי לאמיר זיך מחזק זיין, ס'איז שוין באלד נישט דא די צייט, משיח קומט שוין באלד, אין די סקונדע וואס משיח קומט ווערט די גאנצע מעשה א בחינה פון געים אווער. רבונו של עולם געבט אונז די לעצטע מינוטן פון גלות, ער זאגט אידעלעך, ענקערע טאטעס האבן זיך געהאלטן שטארק, ענקערע זיידעס האבן זיך געהאלטן שטארק, ענקערע עלטער זיידעס אונז זעמער שוין אפאר טויזנט יאר זייט מעמד הר סיני ביז יעצט, דריי טויזנט דריי הונדערט דריי און דרייסיג יאר פון מעמד הר סיני,

וואס איז באשאפן געווארן פון יעדעס ביסל צייט, דעריבער רבותי, אזוי ווי מיר האבן מיר גערעדט אנהייב פונעם שבת, דער שבת איז ביי אונז ממש ווי א קריעת ים סוף, ס'איז יתכן אז מיר גייען מיר צוריק מארגן צו די זעלבע פלאץ, צו די זעלבע ארבעטס פלאץ, צו די זעלבע הויז, צו די זעלבע מצב,